א גוט ערב שבת קודש פרשת מקץ, ס'איז אויך אינמיטן דעם הייליגן חנוכה. כ'האב שטארק געבעטן דעם פרעזידענט ער זאל נישט מאכן ירושלים פאר די הויפט שטאט, טוט ער דאך וואס ער וויל, די גאנצע וועלט, יעדער האט עס פארדאמט, אלע גרויסע פאליטישענס, די קירכע אין רוים, יעדער האט עס פארדאמט, האבן געזאגט דאס איז א זאך וואס די פאלעסטינער מיט די ישראלים דארפן עס אליינס אויסארבעטן, שוין, בקיצור, כ'האב ענק שוין געזאגט, איך בין אזוי אויף צרות אז קיינער ווייסט

דארף מען דאך גארנישט, נאר פאסטן, דאווענען, אלעס אינמיטן די טמא'נע גאס רחוב יפו'קעס, און דא עפעס א איד וואס האט דארטן אזא געשעפט ער פארקויפט היימישע בלינצעס, א רוסישער, האט ער געמאכט א סוכה ווייל ער האט געדארפט אויף חול המועד, שוין, האב איך כאטש געהאט ווי צו דאווענען. דעם שבת איז קיינער נישט ארויס אין די גאס, ס'איז געווען, גאנץ ארץ ישראל איז געווען א גאוסט טאון, קיינער נישט ארויס, ווייסטו גאנץ ארץ. ירושלים. רחוב יפו געוען ליידיג כ'האב נישט געהאט אפילו א מזומן נישט קיין מנין קיין אפילו מזומן האט מען נישט געקענט מאכן איז אנבעליוועבל וואס דאס וועט נאך אנברענגען פאר כלל ישראל אבער נישט אזוי ווייט אין ארץ ישראל ס'וועט אנברענגען אין אמעריקע אז זיי גייען נקמה נעמען אין אמעריקע. גאנצע צרות וואס אמעריקע ליידט, ס'איז דאך אזא וואויל לאנד א רייך לאנד ס'פעלט זיך איר גארנישט.

פרעזידענט און פארטיג. איך האב געוואלט זאגן איך בין דא אין ארץ ישראל, למעשה דער מצב איז דא זייער זייער אנגעצויגן, אין איין וועג איז דער עולם איז העפי ווייל מ'האט געמאכט ירושלים פאר די הויפט שטאט, די קעפיטעל פון ארץ ישראל, פון מדינת ישראל, און די צווייטע זייט איז אז מ'האט מורא פאר די אראבער, למשל, דער עולם גייט נישט יעצט, איך פלעג יעדן טאג גיין אויף הר הזיתים ווייל איך בוי דארט פאר מיין זיידן פאר מיין באבען ברוך ה' א מצבה, קיינער איז נישט דארט דא, קיין איד מיין איך, בין איך אויך נישט ארויף געפארן, למעשה. ס'איז געווען א מאוו וואס גייט דזשעפערדייזן די סעיפטי פון גאנץ כלל ישראל איבער די גאנצע וועלט, וואטש און זע וואס די ריעקשאנס גייען זיין, זיי גייען נישט שלאגן דא אין ארץ ישראל, זיי גייען שלאגן אין אמעריקע, וואטש וואס וועט זיין אין ווילימסבורג און אין בארא פארק, די פראבלעם מיט די גאנצע זאך איז אז אפילו לאמיר זאגן ס'איז די קעפיטל, אבער די ווייט האוז זאגט מפרש אין אינטערנעל פאליטיקס מישן מיר זיך אונז נישט, זיי דארפן נאך דיסיידן צווישן זיך.

אזוי ווי איך קום יעצט למשל, איך בין געווען וויזיטן איינעם אין א שטאט, הרי ג בעצער, מען וואוינט צווישן די אראבער, איין גאס אראבער, איין גאס אידן, די אידן וואוינען אונטן, די אראבער וואוינען אויבן אויפן בארג, דאס הייסט א געוואוינעכטס, מען האט צוזאמגענומען אלע אידן, פארוואס האט מען זיי צוזאמגענומען, ס'איז זייער פשוט, ווייל אויסצוהארגענען די זעקס מיליאן האט געדויערט דריי פיר יאר, יעצט זאל מען זיי אלע האבן אויף איין פלאץ אז איין אטאמישע באמבע זאל אלע נעבעך אומברענגען, ס'איז דאך געווען ממש א עצת היצר די גאנצע זאך. איך זאג אז אפילו אין אמעריקע טאר מען נישט וואוינען אין איין, דארף זיין צושפרייט, מ'טוט הרג'ענען איין געגנט טוט מען נישט הרג'ענען די צווייטע, ווען מ'האט געבויעט די גרויסע שול אין ראדני סטריט האט דער רבי יודל געשריגן מ'טאר דאס נישט טוהן, א איד טאר נישט האבן מער ווי פינף הונדערט מענטשן טאפס, מ'טוט אויסהרג'ענען פינף הונדערט און בלייבן, אונז דארפן מיר זיך דאך וואטשן, אונז זעמער א טארגעט, דערס נאו דאוט אין עניבאדי'ס מיינד אז א איד איז א טארגעט.

כלל ישראל, דער עולם ציטערט דא, איך בין אין ארץ ישראל, און געפארן יעצט אין די שטח הכיבוש, כיבוש דאס איז ביתר, דאס איז כיבוש, דאס איז געבויעט אויף אראב לענד, קיינער גייט נישט ארויס פון דער היים, איך בין דא איז ערב שבת הייסט עס דאנערשטאג, נארמאל דאנערשטאג גייט מען שאפינג, קויפט צאם לכבוד שבת, קיינער גייט נישט ארויס. נו וואס האב איך אויפגעטון, ס'הייסט די קעפיטעל אוו איזריעל, יא אונז זעמיר נעבעך צודרייט. עניוועי, ס'איז א קללה, המכה שלא כתובה בתורה. מ'האמער עס נישט גוט פארשטאנען, די גאנצע מדינה, דאס בויען א לאנד, מען מוז האבן אן אייגן לאנד, מ'האמער עס נישט פארשטאנען, און ליידער ליידער ווען אונז האמער עס באמת פארשטיין, האט עס אונז געקאסט א ביטערע פרייז. עס ווערט געברענגט אין אלע ספרים, אויב א מענטש טוט תשובה, זאגט פארן אייבערשטן איך טו תשובה, קלאפט זיך סלח לנו. טו תשובה. איז אויב אזוי וואס דארף מען תעניתים, סיגופים, וואס דארף מען די אלע תיקונים וואס ווערט געברענגט פון אר"י הקדוש אדער פון ר' נחמן פון ברסלב וואס דארף מען דאס אלעס האבן? ווערט געברענגט א מורא'דיגע זאך, דאס ווערט אנגערופן אז ס'רישומו ניכר, ס'בלייבט נאך א צייכן, אראפצונעמען דעם צייכן דאס איז זייער זייער שווער, דאס איז נישט גענוג תשובה מ'מוז צו צו צו דעם צו טון צדקה מיט. און אנדערע זאכן, און סיגוף מיט תעניתים, היינט האמער דאך נישט קיין כח צו דעם, איז וחטאך בצדקה פרוק. אינטערעסאנט, אזוי זאגט דער אר"י הקדוש, אנדערע זאגן, זיי האבן אלעס געוואוסט, אונזערע הייליגע צדיקים האבן געוואוסט אז ס'איז רישומו ניכר. היינט, די וועלט ווערט דאך מער פארגעשריטן, מער און מער און מער, ס'איז דא געווען אלץ מחלוקת צווישן די פילאזאפן פון די אידן און די גוים. דער אר"י הקדוש זאגט אז אלע פיר יסודות, אש מים עפר און רוח, האבן א וואג. דערוועגן איז דא א ספר וואס הייסט ספר הברית, דער חתם סופר האט געזאגט זיינע תלמידים זאלן עס לערנען, ווייל זיי האבן געהאלטן, ווייל ער האט געהאלטן אז אין הנבואה שורה אלא על חכם און אזוי ווייטער, איז במילא דארף מען קענען חכמות פון די וועלט אויך. איז למעשה וואס איז געשען איז. געגאנגען דער אר"י הקדוש און ער שרייבט אז לופט האט וואג ברענגט דער ספר הברית אז די אידישע פילאזאפן האבן זיך באהאלטן זייער פנים פאר בושה אז מען זאל רעדן אזא מין זאך ביקאז לופט האט וואג. גיי הייב אויף די לופט הייב אויף נעם מיט דיין הענט מאך עס צו מאך א. אזא אז דו מאכסט עס צו און געב א הייב אויף די לופט, ס'האט וואג, א נעכטיגן טאג, ס'האט גארנישט, און ער זאגט אז די אידישע פילאזאפן זענען געווען זייער זייער בשפל המצב, נו, דער אר"י הקדוש איז דאך אדער געווען דער אר"י הקדוש, מיט אים קען מען זיך דאך נישט שלאגן, ווער ס'קוקט דארט, ווען מ'ליינט וואס דער אייבישטער געבט פאר אונז אז אונז נעמען די תורה, די תנאים און די כתובה, שטייט אז דער אייבישטער האט אונז אויסלערנען אלע מדע מיט חכמה, אין די תורה ליגט אלעס, עניוועי, ס'געווען די רייט. זיי זיי האבן געמאכט די גאנצע אויפמאך די פיתוח אז מ'זאל פארן מיט פליגערס, זיי האבן אויסגערעכנט אז לופט האט וואג איז אז דאס נעמען די פיוסעלאדזש דאס איז דער עירפלעין און אז די ווינגס שעיפן אז ס'זאל גיין ארום און ארום אויבן און גראד אונטן און אז ס'וועט אנהייבן צו פארן שנעל איז אטאמאטיש וועט דאך זיין מער לופט. אונטן, ווייל די אויבן נעמט דאך אסאך צייט ארומצוגיין, ממילא ס'וועט זיין אסאך מער לופט אונטן, וועט עס עס ארויפשטופן אין די לופט. פילאסעפי, ס'איז מורא'דיג. און געס וואט, דאס, די טעארי האט געארבעט. היינט פארן פליגערס מיט די טעארי. עניוועי, היינט ווייסט מען פונקטליך וויפיל די וואג איז אויכעט, איך מיין ס'איז פֿאָרטין פוינט סיקס אדער וויפיל.

אפילו מיט איין הענט, תירוץ איז ווייל פון אונטן פרעסט עס ארויף, ממילא אז ס'פרעסט ארויף פון אונטן, ס'פרעסט ארויף פון אויבן, טוט עס עס איקוועלייזן. און דאס איז די טעארי פון די עירפלעין, אז דו מאכסט די ווינג זאל זיין ארום און ארום אויבן, און אונטן איז עס גראד, איז ממילא גייט אונטן מער לופט ווי אויבן, און ס'הייבט אויף דעם פליגער און ס'האלט אים אין די לופט. וועגן דעם ווען ער קומט אראפ און ער וויל ארויפפארן אראפפארן, בייגט ער די ווינג אין די בעק, ווערט א לענגערע פעט דא און ס'ווערט א לענגערע פעט דארט, די לופט קלאפט אריין, דאס מאכט עס די פיוסעלאדזש אדער ס'זאל אראפגיין אדער ס'זאל ארויפגיין. שוין, איז מ'קען זינגען נאכאמאל דידן נצח, דער הייליגער רי"ק האט געזאגט אז ס'איז דא אלע פיר יסודות יעדע איינע האט וואג, יעצט אש און מים פארשטייט מען ס'האט וואג, עפר פארשטייט מען ס'האט וואג, אבער רוח זאל האבן וואג דאס האט קיינער נישט געהאלטן אז ס'איז אזוי, ביז שפעטער איז האט זיך ארויסגעוויזן אז די אידישע. חכמים זענען מער ווי די גוישע. דא אין מסכת פסחים שטייט דארטן אז ס'איז געווען הודו לו חכמי ישראל לחכמי אומות העולם. ברענגט דער עיין יעקב צו פון ראשונים אז בטענה זענען די חכמי אומות העולם געווען גערעכט אבער דאס איז האט מען זיי געמוזט מודה זיין אבער באמת האבן די חכמי ישראל האבן ווייטער געהאלטן אזוי ווי זיי האבן געהאלטן ווייל אלע זאכן וואס זיי האבן געהאט איז געווען אלעס בקבלה איש מפי איש ביז משה רבינו. יעצט. למעשה, מען זעהט היינט א מורא'דיגע זאך, ס'איז דא אזא זאך וואס הייסט DNA, ס'טייטש אזוי אז דו רירסט אן יענעם, דו געסט יענעם א קיש, עניטינג, ווערט א קאנעקשאן, דאס הייסט רישומו ניכר, ס'ווערט א קאנעקשאן צווישן דיר און צווישן יענעם, אז דו'סט נעמען א וואס מען פיצט זיך די אויערן, אזא סוואב, און דו'סט געבן א לייג אריין צו יענעם אין מויל, עסטו טרעפן פון דיר דיין DNA, אזוי האט מען שוין געכאפט אסאך גנבים מיט אלעם, ס'איז א מורא'דיגע סיסטעם וויאזוי דאס הייסט רישומו ניכר. דאס איז די ענין וואס קבלה זאגט אז מען זינדיגט, אפילו מען טוט תשובה בלייבט נאך א פלעק און דאס מוז מען קענען ווי מען זאגט קלענסן. יעצט ס'איז דא איינער א יונגערמאן, איך ווייס זיין נאמען, איך ווייס נאר נישט, איך בין נאכנישט זיכער צו מען מעג שוין זאגן זיין נאמען, אבער אונז ווייס מען שוין זיין נאמען, אין די גאס איז נאכנישט ארויסגעגאנגען זיין נאמען, ווייל ס'איז נאך אלץ דא די צייטונגען וואס זיי טוען עס נישט ארויסגעבן, קודם ווייל ס'איז נאך אינמיטן די חקירה, און נאכדעם ווייל זיי טענה'ן. אז די רבנים האבן נאר מתיר געווען נאכדעם וואס ס'איז שוין ארויס אין די גאס. ארייט, זאל זיין אזוי. איך האלט נישט אז דאס איז ריכטיג, באט עניוועי. איך וויל אבער נישט זיין דער וואס אינטרוד אין דזשאסטיס, ווייל איך בין דאך דא מען זאל אויסרייסן די פעדעפיילס. געווען א איינער וואס אין טו אוי אוי עיט, דאס מיינט ניין יאר צוריק, צען יאר צוריק, האט ער מאנס געווען א יונגל אין בני ברק, אין זיין הויז אין. אונטן דארטן ווייסטו מ'גיט א גיי ארום, ס'איז אנגעוואקסן מיט גראז, כאפט מען אן א יונגל און מ'שטופט אים אריין אין תחת, רחמנא לצלן, און ער איז אנטלאפן. אזוי ווי דער סדר, יעדער גנב לויפט גראד אוועק, יעדער חזיר. דער קינד איז געווען צו קליין ער זאל וויסן ווער דאס איז געווען, ממילא איז עס געווארן א מיסטערי, ס'איז א אופען. פייל און מען האלט עס שוין יארן יארן יארן און ס'איז געווען זייער א מיעסע רעיפ אויך די חוקרים אליין זאגן אז ס'איז ממש ס'איז געווען ממש א שרעק און זיי זענען מורא'דיג אינטערעסירט אז מ'זאל כאפן יענעם אבער העי ליסן, די אימפאסיבל קען דאך קיינער נישט טון יעצט די רעיפיסט איז אינגאנצן געווען דעמאלטס אלט זעכצן יאר פארשטייסט ער האט שוין געוויסט וואס מ'טוט מיט א קינד אז מ'הארגעט אים אפ אויף אייביג עניוועי ער איז געגאנגען און ער האט אויכעט. ער קען זיך דאך נישט צוריק האלטן, דאס האב איך דאך אייביג געטענה'ט. זיי וועלן פארלירן און אונז עמיר געווינען פאר איין טעם, ווייל זיי קענען זיך נישט צוריק האלטן, ווען ברוך מרדכי לעבאוויטש האט געקענט זיין פיפיק קאנטראלן אינגאנצן א האלב יאר, וואלט איך געווען אזוי אויסגעשמיסן, ווייל איך האב דאך געשריגן ס'געשעהט, ס'געשעהט, ס'געשעהט, און זיי האבן געשריגן ס'געשעהט, די צרה איז אז בשעת ווען זיי האבן שוין נאכגעלאפן, האט ער נאך אויך געווען ביזי. געווען א מעשה ווער ס'געדענקט. ס'איז געווען אין פארקהאוז האטעל איז געווען איינער בערגער וואס האט אראפגעשפרונגען זיך נעבעך גענומען דאס לעבן א טאג נאך די חתונה איז דעמאלטס בשעת ווען ס'איז געווען זיין לוויה איז עס געווען פרייטאג אזוי מיין איך געדענק נישט פונקטליך כ'מיין אזוי קאלט מען מיך אפ בשעת איך בין געווען ביי די לוויה ס'איז געווען אין בארא פארק קאלט מען מיך אפ נחום קום יעצט אריבער עסטו זעהן אז ברוך מרדכי זיצט און כאפט פיש אין גרויסן פרייטאג נאכמיטאג אין וועלעכע מקווה? בן עלעגאנטער'ס ברודער, דעם דעם שייגעץ, דער וואס האט אים אריינגעלאזט דאווענען דארטן, איך האב אים געשריגן האסט נישט מורא ער קען מעלעסטן דיינע קינדער? זאגט ער ניין מען וואטשט אים, זאג איך אים דעי חברה קענסטו נישט וואטשן, עניוועי איז ווען ס'איז געווען די מעשה האט מען מיר געזאגט ער איז שוין געווען מ'האט אים שוין געזוכט ער איז שוין געווען איינגעמאסערט ער האט נאך געלייקנט ער איז נאך געווען ביזי כאפן קינדער כאפן פיש איז די זאך איז די חברה קענען זיך נישט אפשטעלן. איז געגאנגען דער בחור איז שוין היינט אלט פֿיר און צוואַנציק איז שוין א אינגערמאן און ער האט גערעיפט א קינד שטעל דיר פאר טאלקינג אבאוט עיט ניין יערס לעיטער ער האט עס געטוהן דא מיט א קרוב משפחה אינסעסט אזוי ווי איך האב מיך שוין געזאגט מען מאכט אסיפות מען זאגט מען זאל זייער אבאכט געבן קינדער ברודער און שוועסטער זאג ארויס דער ברודער האט א פיפיק די שוועסטער האט א וועדזשיינע און דער פיפיק גייט נעבעך אריין אין יענע וועדזשיינע זאגטס ארויס גראד. מ'וואטשן ברודער און שוועסטער וואס זאלן זיי טון? זיי האבן זיך קושן? וואי דאנט יו טאלק סטרעיט? עניוועי למעשה און ער איז אוועק געלאפן אויף חוץ לארץ זיי האבן גענומען די די ען עי פון דעם מיידעלע זיין קרוב משפחה וואס ער האט זי גערעיפט און זיי האבן פונקטליך די די ען עי פון דעם אלטן רעיפ אין יאר טו או או עיט, דאס איז וואס דער אר"י הקדוש זאגט, ס'איז רשימה ניכר. יוי, דער איז א הייליגע, דער אר"י הקדוש מיט זיין הייליגע תורה איז דאך אזוי הייליג, שטעל דיר פאר, זיי האבן יעצט גענומען די די ען עי און צוזאמגעשטעלט ביידע און ס'פיטן, ס'איז דער זעלבער חזר, אנבעליוועבל, איז וואס איז געשען איז. ער איז צוריקגעקומען יעצט אין די עירפארט האט מען אים גראד אנגעהויבן מען האט אים געקייטלט מען האט אנגעהויבן ויהי בישורון מלך בהתאסף ראשי עם און מען האט אים איינגעזעצט דער גייט האבן זיין שווארצן סוף ווייל די צוויי רעיפס און נאכדעם ווער ווייסט נאך ארויסקומען אין חוץ לארץ וואס ער האט געטוהן ווער הו נאוס היינט ווייסט מען שוין גארנישט. און דער פאזל איז אזוי שיין צוזאמגעשטעלט אז ווילסט עפעס וויסן? די משטרה איז ווי מען זאגט העפי. איז אנבעליוועבל. די משטרה איז העפי אזוי צוזאמצושטעלן דעם פאזל. און יעצט גייט עטס ענק אויסלערנען אז ווער ס'סטרייקט איינמאל סטרייקט אייביג. דו ווייסט דאך מען לויפט דיר נאך. דו ווייסט מען האט דיין די ען עי. דו ווייסט מען קען דיך אויפפיקן עני מינוט. טארסט נישט מאכן נאך א די ען עי מען זאל עס נישט קענען צאממעטשן. איז ער געגאנגען און ער האט ווידער געסטרייקט. יעצט איך האף אז די אנדערע וואך וועט מען שוין קענען וויסן דעם נאמען. אונז ווייסט מען דעם נאמען, אונז ווייסט מען פונקטליך זיין גאנצע היסטערי, ער איז א וויזשניצער, און געלאפן איז ער זאגן פאר סרולטשען אז מען האט אים אריינגעזעצט ווייל ער האט זיך נישט געשטעלט אין צבא, און סרולטשע איז אזא גנב, א שייגעץ, א רשע, א ימח שמו'ניק, ער האט גע'גנב'עט געלט וואס מען האט צוזאמגענומען פאר ארעמע וויזשניצער יונגעלייט, און ער האט עס געגעבן אז מען זאל קענען שמשון וואלצערן פריי לאזן, נו, מען האט אים נישט פריי געלאזט אבער מען זאל אים נישט נאכלויפן. ער האט געגעבן געלט פאר די לויערס. דאס וואס איך וויל ענק זאגן. די רעבעס זענען היינט גארנישט ווערד. סרולטשע איז געווען צוואנציג יאר א נרדף, ער איז געווען א בהמה, איך ווייס פארוואס מען האט אים גע'רודפ'ט. ער איז געווען ביזי, געהייסן האט עס ער געט געלט פאר דאקטוירים. ס'איז שקר. ער האט געגעבן געלט פאר פעדעפיילס. און מען האט עס דערציילט פאר ר' מוישעלען. ר' מוישעלע האט אים געלאזט רופן, האט אים געפרעגט וויפיל ביסטו יעצט שולדיג געלט, זאגט ער א האלבן מיליאן דאלער. טו ר' מוישעלע איך באצאל עס דיר, אבער מער טארסטו נישט טאטשן קיין געלט, הער אויף מיט די צדקות, הער אויף מיט די זיין די מיסטער גוד מען, און ער האט צוגעזאגט, איך מיין ער האט אפילו אינטערגעשריבן אויכעט, ווייל איך האב דעמאלטס געלערנט אין וויזשניץ, איך מיין ער האט אפילו אינטערגעשריבן, און א האלב יאר שפעטער איז ער ווידער שולדיג א האלב מיליאן דאלער פאר אפאר חברה וואס זענען ארום געלאפן מאלעסטן קינדער און ער האט זיי אויסגעלייזט. ר' מוישעלע איז נישט געווען קיין בהמה אז ער האט עס צוגענומען פון סרולן. נאר שפעטער האט ער געזעהן אז זיין זוהן מענדעלע איז דער זעלבער שייגעץ געשריגן אויפן טאטן און אלעס האט ער עס האט ער זיך נישט געקענט צו צו נעמען פון ביידע האט ער געזאגט ווייסטו וואס קינדערלעך שלאגטס זיך אבער סרולן איז א אויף סרולן בין איך קיינמאל נישט ברוגז כ'בין ברוגז אויף אהרן טייטלבוים איך בין ברוגז אויף זאלי קאהן אויף סרולן בין איך נישט ברוגז פארוואס ווייל א חרש שוטה וקטן פגיעתן רעה הם שחבלו באחרים פטורים אחרים שחבלו בהם חייבים. דו רעדסט דא פון א מענטש וואס ער האט דריי מדריגות, ער איז א חרש, ער הערט נישט, אינו שומע ואינו מדבר, קענסט פון אים נישט רעדן, און ער איז א שוטה, א אפגעריסענע בהמה, ווען מען האט געזאגט אז מען גייט טיילן די שכל, האט ער געהערט, נישט ברעין, נאר ער האט געהערט מען זאל נעמען א טרעין, און ער האט גענומען א לאקעל, און ער איז אנגעקומען נאך אלעם, דאס איז אזא שטיק בהמה, און א קטן איז ער, ווייל ער האט א מח קטן, א קליין קעפל, שוין. האלט מען שוין נאך א נאך א פאזל געסאלווט. ווער ס'האט נעבעך געטאטשט א קינד. יעצט וואס זאל איך ענק זאגן? ס'איז דא אין וויזשניץ נאך אסאך חזירים און זענען געווען, ס'איז דא וואס זענען יעצט. זאלטס נישט מיינען אז וואס האט זיך געטון מיט צען יאר צוריק איז קען נישט ארויסקומען. איף יו נאט גאנע סטאפ דיס גארבידזש וועט אלעס ארויסקומען ענד עט די ענד אוו די דעי וועט עטס אלע באצאלן א ביטערע פרייז. מ'האט יעצט אויכעט אין מישיגען איז געווען איינער א דזשימנעסטיק טיטשער, לערי נאסער. און ער איז אין יוניווערסיטי אוו מישיגען און ער פלעגט ווי מען זאגט ער איז א דאקטער א דזשימנעסטיק דאקטער פאר ספארטס. גארנישט האט מען אים יעצט איינגעזעצט ווייל ער האט געטאטשט קינדער וועגן דעם זאג איך ענק מען טאר נישט לאזן קינדער גיין אליינס. ער איז פֿיר און פֿופֿציק יאר אלט, ער איז שוין נישט קיין יאנגסטער, און ער איז עקיוזד אויף אסאולטינג מער ווי הונדערט און פֿערציק פרויען און מיידלעך. מען האט אים געגעבן נישט קיין סאך ווייל ס'איז געווען א פלי בארגען געגעבן א.

אין זיין צוואנציג יאר קעריער. יא איך האב געזאגט פאר א ראש ישיבה דא אין ארץ ישראל, ווייז מיר איין ראש ישיבה וואס ער איז געווען ראש ישיבה צען יאר און האט נישט אנגעטאטשט צענליגע בחורים, האט ער זיך גענומען לאכן. נישט דא איין דאקטער וואס ער קען זאגן ער איז געווען צען יאר א דאקטער און האט נישט געטאטשט יונגלעך און מיידלעך, וועגן דעם בעט איך ענק אלע, גייטס מיט מיט ענקערע קינדער צום דאקטער, לאזטס נישט ענקערע קינדערלעך, ספעשעלי אין א דענטיסט, ס'איז א קאמאן זאך וואס אלע קליינע יונגלעך מיידלעך גייען, און די טשעיר פונעם דענטיסט בייגט זיך אזוי אז. זיין פיפיק קען אריינגיין גראד אין איהר וועדזשיינע און קיינער וועט אפילו נישט זעהן, ער געט זיך א ריק אריין צווישן איהרע פענטיס, פארשטייסט דארפסט אפילו נישט אויסטוהן ווייל זי ליגט דאך אזוי אז ס'איז ממש ס'איז לא נודע כי באו אל קרבנה. יעצט איך זיץ דא אין ארץ ישראל און פרייטאג איז בכלל א שוואכער טאג ווייל מ'גייט נישט ארבעטן ווייל די מוסלימס האבן זייער שבת איז פרייטאג איז, למעשה די גאווערמענט האט ארויסגעגעבן צעטלעך אז מ'זאל זייער וואטשן ווייל מ'רעכנט זיך גרויסע פיגועים דעם פרייטאג און ס'איז ממש טויט, ס'זעט אויס אזוי ווי א קאנטרי טאג אינמיטן ווינטער, גארנישט קיינער קומט נישט קיינער גייט נישט, יעצט כ'האב געוואלט אויך ארויפלייגן ס'איז דא איינער וואס ער הייסט דזשאן מעקארטער און מענטשן רעדן זיך מיט אים דורך וואס דאס הייסט אז א יונגל וויל ווערן א מיידל צו נישט, יעצט איך קען נישט ארויפלייגן די גאנצע זאך, ס'איז זייער עדיוקעישאנעל ווייל ער ברענגט צו פון די ניו טעסטעמענט, אבער איך וועל עס ארויסנעמען, איך וועל דעם חלק ארויסנעמען, אבער ער טוט זייער שיין אויפקלערן אז דאס איז א טויט קלאפ פאר א מענטש וואס ער טוט דעם מין דזשענדער טויש. יעצט הערטס אייך אויס וויאזוי מען רעדט פון דעם ענין. Hello, I'm Claire and my question is in regards to transgender

שטייט ותצא דינה בת לאה, פרעגן אלע יעדער ווייסט אז דינה איז געווען בת לאה, וואס דארף שטיין ותצא דינה בת ליה? איז די תירוץ איז זייער א פשוטע תירוץ, של"ה הקדוש ברענגט אז וויבאלד אין אמת'ן האט דינה געדארפט זיין א יונגל. די שבטי קה און די אמהות האבן געוואוסט אז זיי גייען האבן די צוועלף שבטים. איז געגאנגען לאה, איר גוט הארץ, האט זי געזאגט אזוי, מיין שוועסטער רחל וועט זיין ווייניגער ווי די שפחות, נאו וועי! האט זי געבעטן דעם אייבערשטן רחמים אז ער זאל איבערדרייען דאס קינד אין איר בויך אז ס'זאל זיין א מיידל. ממילא האט רחל געקענט האבן צוויי קינדער, יוסף און בנימין. קומט אויס אז זי איז געווען בעיסיקלי א זכר וואס איז איבערגעדרייט געווארן פאר א נקבה. זאגט דער של"ה הקדוש וועגן דעם שטייט ותצא דינה. ווייסט פארוואס זי איז ארויסגעגאנגען? א אידישע טאכטער זיצט דאך אינדערהיים, ווי קומט עס אז זי זאל ארויסגיין? ווייל זי האט געהאט אין זיך די פיעטשערס אז זי וויל זיין א יצאנית. זי איז געווען אזוי ווי א זכר, ווייל תצא דינה, ווייל בת לאה, זי איז געווען לאה'ס טאכטער, אין אמת'ן איז זי געווען א זכר, איר נעיטשער איז א זכר. באט איך וויל דיר עפעס זאגן, קיינער דרייט זיך נישט צוריק די נעיטשער, דער משוגענער אייבי בעיבי שטיין רעדט זיך איין אז ער האט געדארפט זיין א נקבה, וואס האסטו געדארפט זיין א נקבה, ווער ווייסט וואס, אונז זעמער אלע מסכים דו האסט געדארפט זיין א נקבה, נאר וואס איז געשען איז אז דיין טאטע האט זיך מקדש און מטהר געווען בשעת תשמיש, ביסטו געווארן א זכר, און ביים אמת'ן ביסטו א נקבה, אבער דאס מיינט נישט אז דו מוזט דיך גיין יעצט מאכן, בעפטייזן, צו ווערן א נקבה. האסט אין דיר פיעטשערס ווי א נקבה. דאס קען זיין, ס'איז דא אסאך מאל זכרים וואס האבן אין זיך פיעטשערס ווי נקבות. זייערע באוועגונג, זייערע הענט, וויאזוי זיי טאטשן, וויאזוי זיי דרייען זיך, מיט אלעם. און נאכדעם איז דא פרויען וואס זענען זיי האבן פיעטשערס פון א זכר. ס'איז דא די לצים וואס זיי מאכן חוזק פון אבאמא. איז דא אויף די פעיק נוז רוף איך עס, איז דא אז זיי טענה'ן אז אבאמא'ס פרוי איז געווען א זכר און זי איז געווארן א נקבה, רייט? מ'קען דאך זאגן היינט וואס מ'וויל. איז ברענגען זיי א פיקטשער אז איר באדי איז אזוי געבויעט ווי א זכר, און זי גראטן איר'ן טאטן זי איז געבויעט ווי א זכר, עה. ס'איז אלץ שטותים. איך זאג עס נאר וועגן דעם ווייל דער עולם הערט די אלע משוגענע זאכן זאלן זיי נישט מיינען אז ס'האט אין זיך אביסל ערנסטקייט. ס'איז גארנישט. ס'איז א דזשאוק די גאנצע זאך. ס'איז נישט קיין חילוק וואטעווער די סטארי קאוד בי צו דו ביסט געבוירן א זכר און דו האסט געדארפט זיין א נקבה צו ביסט געבוירן א נקבה און האסט געדארפט זיין א זכר קענסטו אין דיר האבן די נטיות די פיטשערס אונז זעמער אלע מודה צו דעם. ווי דאנט דיסעגרי דעט. ס'שטייט אין אלע ספרים באט ס'שטייט נישט אז דו זאלסט. זיך יעצט צוריק מאכן אזוי ווי דו האלטסט אז דו ביסט, און נאכדעם וואס גייט געשעהן פינף יאר ארום וועסטו אפשניידן די מעשה, און פינף יאר ארום וועט מען געוואויר ווערן אז דו האלטסט יעצט אז דו ווילסט צוריק ווערן א זכר, וואס וועסטו דעמאלטס טון? וועסט דאך זיין אויף צרות. עניוועי, איז איך לייג ארויף דעם פראגרעם פון דעם דאקטאר, אבער איך האב ארויסגענומען א קליין שטיקל ווי מען רעדט פון ראמען, ראמען דאס איז די ניו טעסטעמענט, דאס איז יאשקע פאנדראק'ס מעשות. יעצט כ'האב אנגעהויבן צו פארפירן דא וועגן די געשטופטע אוטובוסים, און. כ'בין ארום געגאנגען דא צו רבנים און כ'האב זיי געזאגט קומטס איינמאל מיט מיר עט'ס זעהן, קומטס עט'ס זעהן, און זיי האבן אנגעהויבן צו קומען און זיי זאגן אז איך בין גערעכט, דארף יעצט טרייען צו זעהן וואס מען קען טוהן. יעצט כ'האב איבער געזאגט אז די אלע ישובים למשל אזוי ווי הריגי ביתר, ביתר, און די אלע פלעצער איז אזוי אנגעשטרענגט ווייל טאמער די אראבער ווילן באפאלן די אידן קענען זיי זיי וואוינען אונטן אויפן בארג אידן וואוינען אויבן זיי ווארפן אריין שטיינער און פארטיג. די זעלבע איז אין א שטאט וואס הייסט מודיעין עלית דארטן וואוינען זייער אסאך היימישע מענטשן אין די צענליגע טויזענטער, און זיי האבן ארויסגעגעבן יעצט צעטלעך אז מען גייט צושפארן די טויערן, כ'האב ענק פארציילט איך בין געווען אמאל דארט שבת און ס'איז אויסגעגאנגען די לעקטער אין שול און איך האב געמאכט קולות, איך האב געמוזט ברענגען דעם גוי ער זאל עס אנצינדן, ווייל איך האב געזאגט די רבנים אויב ער צינדט עס נישט אן צינד איך עס אן, דאס איז. ממש פיקוח נפש, דרייען זיך הונדערטער קינדער אין א שול און ס'איז געווארן חושך. עניוועי, אזוי האבן זיי יעצט געזאגט אז מ'גייט צושפארן די טויערן, מ'בעט יעדן איינעם ער זאל נישט ארויסגיין. כ'האב ענק פארציילט אמאל אין צפת איז געווען הרב עזרא שיינבערג, ער געוואוינט מיט פרויען, מ'האט אים, אונז האבן אים, געמאכט זיכער אז ער גייט אין תפיסה, און כ'האב געארבעט מיטן רב הראשי דעמאלטס. עס קומען ארויס קעיסעס איבער קעיסעס וואס ער האט אלס אפגעטון מיט פרויען, ער האט עס אלע געזאגט, טאמער העט איינער וויסן דערפון העט נישט ארבעטן די אלע סגולות, רחמנא לצלן. איך האלט מען דארף אנהייבן צו רעדן ווייל דער עולם איז זייער פארווייטיגט, מען האט נישט מענטשן האבן דארפן ישיעות, איז האט מען אנגעהויבן צו גיין צו די חכמים, די חכמים זענען זונים, נישט דא איינער, ס'איז דא א רב א גרויסער חכם, וואס האט צוזאם גערופן א גרויסן עולם אין שול און האט געזאגט רבותי איך וויל ענק זאגן עפעס וועגן די חכמים, און דער עולם האט געמיינט ער גייט זאגן ווער ס'איז א ערליכער און ווער נישט, צו וועם מ'זאל גיין, זאגט ער, זאגט ער ס'איז נישט דא. איינער פון די חכמים, אפילו נישט איינער, וואס ער איז אן ערליכער, זענען אלעס זנאים, דאס האבן שוין געזאגט די ספרדים. דער חזיר לעזער בערלאנד האט יעצט מסדר געווען קידושין פאר א קטין, א קטינה, א קליין מיידל, און זיי זאגן אז זיי האבן לכתחילה געזאגט פאר די פאליש אז סגייט געשען, נאר זיי האבן זיך אויסגעלאכט, הער אויס לענד, ווען דו האסט לעזער'ס געלט קענסטו דיך אויך אויסלאכן, קענסטו ווערן א רועה זונות און בלייבן א רעבע, לעזער האט מיליאנס אוו דאלערס.

סמך מם. און ער האט זיך ארום געקריגט מיט מיר. איך האב געמאכט פארן מהרא"ש דריי מקווה'ס, די מענער מקווה, די פרוי מקווה, און א כלים מקווה. אז א מקווה איז געווען פסול, ס'איז געווען איינער. וואס ער האט אריין געלייגט דארט איז דא אזא פון מקורות ווי זיי זאמלען אן וואסער, ס'איז אלץ שאובין וואסער ווייל ס'האט אונטער זיך אזאלעכע פלעסטיק, האט ער געמיינט ס'איז א קוואל האט ער עס אריין געלייגט אין די מקווה.

אין ישיבה, ממילא האבן זיי זיך געטוישט מחליפין נשותיהן, זיי האבן געטוישט דעם בעדרום, זענען געגאנגען איינער צום צווייטן, מ'האט געוואוינט איינער מיטן צווייטן, און למעשה איז עס ארויסגעקומען ווייל ס'נעמט נישט לאנג, מ'טוישט זיך אפאר מאל, מענטשן זעען מ'גייט און מ'קומט, איז געגאנגען דער מהר"ש צו דעמאלטס הערשט.

פרעגנענט ווי האבן זיך חתונה מאכן אין בוכארען ביי די פופצן. ס'האט אנגעהאלטן א לאנגע צייט ביז איין טאג איז דער אלטער פאפער רב ר' יוסף איז געגאנגען אריין צום סקווערער רעבן און האט אים געזאגט איך וויל אייך עפעס זאגן ווען מען טאנצט עוד ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים. דעמאלטס זענט איר דארטן און איר ענדזשויט די שמחה, אבער אפאר חדשים שפעטער ווען זיי קומען צו מיר און איך בין מסדר דעם גט, זיץ איך און איך וויין. יונגע קינדערלעך, די מיינען א ווייב איז לייק א פרענד, ווייסן זיך נישט וויאזוי אויפצופירן. געווען א מעשה אין ווילימסבורג, א אינגערמאן האט געגעבן א שלעפ אוועק די בענקל און זיין ווייב איז אראפגעפאלן. נישט געוואוסט אז ער איז אזוי משוגע דאס צו טון. ווען שי וואס פרעגנענט און שי לאסט די טשיילד און שי אולסא לאסט די האזבענד, ווען זאגט מען מיט אזא משוגענעם גיי איך נישט וואוינען. וואס הייסט עס איז בעיביס. האט ער געבעטן דעם סקווערער רבי'ן מען זאל אויפהערן די באלאני, האט ער געזאגט אקעי ער גייט עס אויפהערן, און ער האט זיך נישט געסטאפט אזוי ביז א חתונה און ביי די צוועלף דרייצן פערצן א מיידעלע קוים געבוירן און זי מוז זיך אביסל ווי מען זאגט אנטוויקלען, די באדי שוד בי סטראנג ענאף טו דעליווער בעיביס, דארף זי שוין טראגן גרויסע בייכער און און זיין צוגעשפארט אין שטוב א גאנצן טאג, און איך זעה מיט די אלע משוגענע תקנות וואס ער האט געהאט דער אלטער סקווערער רבי, משוגע ווי א בער געווען אזוי יונג חתונה צו מאכן.

און דעם עיקר חזיר הערשן האט מען נישט חזרה געמאכט. איז דא נאך א משוגענע תקנה אז ביי ליל טבילה מוז מען אריין גיין צום רעבען, דער רבי קוקט אן די כלה אזוי און די כלה דאס ווייב, אזאלעכע חזיר'ישע געשעפטן, דאס איז טשערנאבל, אויב דאס איז טשערנאבל דארף מען זיך האלטן ווייט דערפון. יעצט איז דא אין די צייטונג אז ברוך מרדכי'ס זון ארבעט אין עפעס א קאמפעני און מ'האט עפעס אויסגעטראפן אויף א קראנקהייט, ווייסט די. די גאנצע לובאוויטשע'ס באלאניס די קען מען דאך אונז זייער גוט, יא ברוך מרדכי קען דיר אפלייגן א אזוי ווי דער סאטמארע רעבע, אנבעליוועבל א שבת קודש מיט אלעם, און געווען א נואף ס'האט פון אים געשטינקען, מיר דערציילט איינער ער האט אים געדינגען פאר טויזענט דאלער זאל זיין שבת אין א האטעל, און מ'האט אים געזאגט שטילערהייט אז דער איז א חזיר האט ער אנגעזאגט אלע קינדער זאלן זיך וואטשן פאר אים, נו וואס האסט אים געברויכט האבן, עניוועי איינמאל האבן זיי געזאגט אז זיי האבן געטראפן עפעס דיימאנדס און איינמאל האבן זיי געזאגט זיי האבן געטראפן לעבן חיפה עפעס אויל וואס. קען ווערן פון וואסער ווערט אויל, די לובאוויטשע'ס בי עס'עס קען מען אונז זייער גוט, יא ברוך האט ער געזאגט אז דער בחור'ל סרולי האט אים גאר מכשיל געווען, יא יא און אויב טאמער ס'איז אמת וויל איך דיר זאגן איין זאך דו האסט נישט קיין השגה וויפיל געלט דו זאלסט מאכן ביסטו שולדיג צו היילן די אלע קינדער וואס דיין טאטע האט קראנק געמאכט נאר משה טעראריסט.

האסט א שם? קיפ איט. נאר ס'איז די זעלבע טעראר, ס'איז אייביג אזוי צוגעגאנגען. די וואלן אין סאטמאר אז סאטמאר רב האט געווינען איז אויך געווען טעראר, יעדער ווייסט עס, נישט קיין סיקרעט, אזוי האט די וועלט געלעבט, קיים ותבל. עניוועי, וואס איך וויל ארויסברענגען פון די אלע זאכן איז, אז שפעטער די סאנז רב האט שטארק געשטופט אז מ'זאל אויפנעמען ר' שמעון סופר, ווייל ער האט געטענה'ט א שטאט מוז האבן א רב, און נישט מ'זאל אויסזען אזוי ווי ברסלב, לייזער בערלאנד האט אן אנדער מיינונג. לייזער בערלאנד מיט מוהרא"ש ביידע זיי האבן נישט געהאט קיין שכל חתונה געמאכט קינדער עניוועי איז למעשה וויל איך ענק זאגן איינמאל האט רבי שמעון סופר געטראפן דעם סאנז רב פרעגט אים נו וויאזוי גייט די שטאט פרעגט ער ווער האט צו טון מיט די שחיטה זאגט ער איך האב א דיין וואס ער איז א מומחה אין שחיטות ער געט אכטונג פרעגט ער אים און וויאזוי גייט צו מיט די מקווה זאגט ער ס'איז דא די צוויי דיינים וואס זיי קענען מקוואות ישר והפוך פרעגט ער אים וויאזוי גייט צו מיטן עירוב, זאגט ער ס'דא די דריי מענטשן וואס זיי קענען הלכות עירוב און זיי פאררעכטן עס, סאו בקיצור אזוי יעדע זאך האט ער געהאט דיינים געשטעלט, פרעגט אים די סאנזער רב און וואס טוט דער רב ר' שמעון סופר וואס איז דיין תפקיד? האט ער נישט געענפערט. געגאנגען נאכאמאל סאנזער רב און פרעגט אים איבער און זאג מיר און וואס איז דיין תפקיד? נאכאמאל נישט געענפערט, נאכדעם פרעגט ר' שמעון סופר דעם סאנזער רב און וואס איז מיין תפקיד טאקע? זאגט ער דיין תפקיד איז להחיות רוח שפלים, און להחיות לב נדכאים. אז ס'איז דא א צעבראכענע נשמה, אן אלמנה, א גרושה, איינער וואס האט נישט צו עסן אויף שבת, און ער האט נישט צו עסן אויף אינדערוואכן, און אז ער האט צער גידול בנים, זאלסטו דיך אומקוקן דארטן, און זאלסט זען ס'זאל איר גרינגער זיין. עטס זענט אויסלערנט. א רב דארף צומאכן די גמרא מיטן תוס' מיטן רא"ש מיטן מהר"ם, דארף זען אז די שטאט זאל גוט פארן, אין אונזער סיטשועישאן דארף די רב זעהן אז מען זאל נישט האבן קיין מאלעסטעישאן טייטש עס זאל זיין א הייליגע שטאט אין מקוואות האט מען געכאפט יעדעס קינד און קיינער האט גארנישט געזאגט יעצט סאיז דא איינער וואס ריפט מיך אן אן עיד פאר פאר סנישט קיין חילוק איך בין נישט דא יענעם מפרסם צו זיין ריפט מיך אן הייבט מיר אן מסביר זיין אז די טעם פאר די רבנים האבן דיך פיינט ווייל די רעדסט זייער גרעפיק די זאגסט א פיפיק א תחת זאגט ער סאיז דא זייער שיינע טעיפס פון ראביי דזשעיקאבסאן איך וויל זאלסט עס ארויף לייגן סאיז זייער וויכטיג פארן עולם. זאג איך פאר דעם מענטש, א רבי, דו ווייסט וויפיל הונדערטער און הונדערטער יוטוב'ס איך וואטש א וואך? הונדערטער! איך ווייס וואס ארויפצולייגן וואס האט צוטון מיט סעקשועל אביוז, וואס האט צוטון נישט סעקשועל אביוז, און איך לייג כסדר ארויף פון ראביי דזשעיקאבסאן, פאריגע וואך אויך געהאט פאר צוויי וואכן אויכעט, כ'בין א גרויסער פען זיינער, ער איז אמאל געווען קעגן אונזער מלחמה, ביז ויהי היום האט ער געמאכט א יו-טורן, נאר ער האט עס אויסגעדרייט אז מ'דארף מתפלל זיין פאר יענעם וואס האט תשובה טון, זאג איך אים,

אויסער טו גיוו די יאנגסטערס א פראפער עדיוקעישאן. יעצט נישט אז איך געב א היתר אז מ'מעג עס טוהן, איך זאג נאר, ליסען, יור גאנא דו איט וויט סאמבאדי איז אנדער עידזשד, יו גאנא געט לאקד אפ. עניוועי, יעצט וואס איך וויל ווייטער זאגן איז אז דער דזשעיקאבסאן איז געווארן אונזערש א פרענד, ער רעדט זייער גוט, אחוץ יעדעס מאל האקט ער אריין א סטעיטמענט אונז וויל מיר זאלן תשובה טוהן, אונז וויל מיר נישט זאלן תשובה טוהן, אונז וויל מיר זאלן גיין אין דזשעיל. באט עניוועי, פרעגט מיך דער יונגערמאן פארוואס נוצט ער נישט דזשעיקאבסאן, זעה איך דאך ער האט עפעס א נגיעה צו דעם דזשעיקאבסאן, איך האב נישט ליב צו פרעגן וואס ווען, זאג איך אים איך ווייס נישט, דו קומסט מיר זאגן דעות וואס איך זאל טון, און דו הערסט מיך בכלל נישט אויס, ווייל איך נוץ אים כסדר, איך האב אים גענוצט פינף וואכן צוריק און צוויי וואכן צוריק און די וואך, איך ווייס באמת נישט וואס דו ווילסט, טענה'ן אז ער איז דער גבאי פון דזשעיקאבסאן. וויליאמסאן, ער איז גאר זיין גבאי, עניוועי, און ער איז מיר מסביר אז דעם טעם פארוואס דזשעיקאבסאן איז אזוי מצליח און איך בין בכלל נישט מצליח איז וועגן דעם ווייל איך האב זייער א גרעפיקשע שפראך און קיינער וויל דאס נישט הערן, פארשטייסט? אקעי, ער פארשטייט שוין פארוואס איך בין נישט מצליח און פארוואס יענער איז יא מצליח און איך ווייס נישט פארוואס יענער איז מער מצליח און פארוואס איך בין ווייניגער מצליח, ווייל איך קען נישט די אלע זאכן, יעדער טוט דאך אויף זיין אופן מיט זיין קלייענטעל, יעצט איך וויל דיר מסביר זיין. זאג איך פאר דעם יונגערמאן אפאר זאכן, נאמבער וואן, איך בין דער גרעסטער איש מוצלח אין ארויסברענגן סעקשועל אביוז אין דעם דור, ווייסט פארוואס? נישט ווייל אנדערע ברענגען עס נישט ארויס, און נישט ווייל איך בין געווען דער ערשטער, נאר וועגן דעם ווייל איך האב עס אריינגעברענגט אין היימישן עולם, דארט האט יעדער געזאגט וועט מען עס קענען אריינברענגען, ס'איז דא גיאות? מען קען נישט נעמען אידישע מיידלעך, מען קען נישט נעמען בחורים, דער היימישער עולם פייט, און איך ברוך השם האב געהאט סייעתא דשמיא, איך האב געוויסט וויאזוי צו פייטן מיט די שקצים, און במילא האב איך מצליח געווען. האסט נאך היינט נישט אין קיין איין פרומען אין היימישן צייטונג, אדער אויף קיין איין שאו ווי מען לייגט עס ארויף ווי פרומע און היימישע הערט, די אנלי וועי פון ווי זיי ווייסן עס איז פון מיר. כאטשיג די אגודה האט זיך שוין געבויגן און יעדער בייגט שוין, עניוועי, יעצט הייבט ער מיר אן צו זאגן מוסר איך זאל ארויפלייגן דזשעי וויי וויי דזשעיקאבסאן, זאג איך אים הער אויס, זעט אויס אז דו הערסט מיך נישט אויס, בקיצור זאגט ער ניין איך הער דיך טאקע נישט אויס ווייל ס'איז זייער א מנוול'ישע האטליין, זאג איך אים הער אויס איך האב דיר נישט קיין כח מסביר צו זיין נאכאמאל און נאכאמאל אז ואת זכר לא תשכב משכבי אשה שטייט אין חומש און אין מסכת סנהדרין איז די גמרא מסביר כמכחול בשפופרת. ניין, אויב דאס איז מנוולות איז דאך דאס אויך מנוולות, איז לאמיר באמת פארשטיין פארוואס איז דאס נישט מנוולות, פארוואס איז יענץ יא מנוולות, איז די תירוץ איז ווייל ווען מען רעדט פון א סאבדזשעקט מוז מען רעדן אפן און גראד, בקיצור, עניוועי, זאגט ער מיר אז איך וואלט אסאך מער געקענט האבן הצלחה, מיך האט פיינט סאטמארע, וויזשניץ און פאפא נאר ווייל איך רעד גרעפיק, לאמיר דיר עפעס זאגן, מיך האט מען געלייגט אין חרם פאר איך האב גערעדט גרעפיק, איך האב אנגעהויבן צו רעדן, איך האב גערעדט נארמאלע זאכן, איך האב געוואלט צוקומען צו סעקשועל אביוז, אבער איך האב גערעדט נארמאלע זאכן, האט מען שוין ארויסגעשטעלט א חרם און מען האט מיך שוין געלייגט אין דר'ערד. פארוואס איך בין נישט אין דר'ערד? ווייל איך גלייב אין תחיית המתים, איך האב מיך אויפגעהויבן און איך בין ווייטער געגאנגען, איך האב געזאגט זאלן די רבנים גייען אין דר'ערד, און מ'וועט זעהן ווער ס'וועט גיין אין דר'ערד, באט עניוועי, איז במילא. זיי האבן געהאלטן א מלחמה מיט מיר ווייל זיי האבן גראד געוואוסט אז אויב איך וועל אנהאלטן. גייען זיי נישט האבן קיין פנים מער. זיי האבן דאס געוואוסט און זענען געווען גערעכט, און איך האב אויך געוואוסט די זעלבע. איז למעשה האבן זיי מיך נישט פיינט וועגן דעם ווייל ס'איז גרעפיק, זיי מיך פיינט ווייל זיי ווילן נישט מ'זאל רעדן פון דעם, זיי ווילן מ'זאל אלעס באהאלטן. ס'איז געווען אסאך מער באטאמטער אז מ'האט געקענט טון מיט יעדן יונגעלע וואס מ'האט געוואלט, היינט צאלט מען א פרייז, צען יאר אין תפיסה, פופצן יאר אין תפיסה. און געלט, און ס'קאסט אונטערן טיש געלט און אויפן טיש געלט, זיי ווילן דאס נישט. יעצט נאכאמאל אזוי ווי כ'האב אנגעהויבן, איך גיי דורך הונדערטער אזאלעכע קליפס פון דרשות, הונדערטער, יעדע וואך כמעט, און איך נעם ארויס וואס דאס איז פאר אונז מורא'דיג צו די זאך, און דווקא אין די נקודה פון טשיילד סעקשועל אביוז. און דאס וואס מ'האט מיך פיינט האט גארנישט צו טון מיט דעם ווייל איך רעד גרעפיק, כ'געדענק די ערשטע פאר וואכן האב איך בכלל נישט גערעדט גרעפיק, איך האב געמוזט אריינקומען מיט א האטליין, און כ'האב נישט געהאט אזויפיל הערערס אויך נישט, כ'האב געהאט צוויי הונדערט הערערס, דעמאלטס ווען ס'איז ארויס דורך חרם איז עס ארויף קודם אויף פֿינף טויזנט און דעמאלטס איז עס געגאנגען אנלימיטעד, כ'געמוזט טוישן עטליכע קאמפאניס ווייל זיי האבן נישט געקענט טראגן אזויפיל מענטשן וואס זיי קאלן אריין. אבער איך ווייס פארוואס זיי האבן מיך געלייגט אין חרם און זיי ווייסן עס אויכעט, איז במילא וויל איך דיר מסביר זיין, דו קענסט זיין וויי וויי דזשעיקאבסענס גאווה און דו קענסט טון וואס דו ווילסט, איך רעד צו אן אנדערע קלייענטעל ווי דזשעיקאבסען, איך רעד צו א היימישן קלייענטעל וואס א מיידעלע אז ס'דארף אריינקריכן מיט איר אין בעט אז די ברודער עט אריינקריכן אבער די טאטע עט אפילו נישט וויסן וואס מען האט געטון מיט איר, און ווען זי עט אנהייבן צו ווערן שוואנגער עט זי זיך נישט וויסן וויאזוי צו וואטשן. מען איז אזוי נאאיוו און סטופיד און צוריק געבליבן אז ס'לאזט זיך גארנישט זאגן, און דזשעיקאבסאן רעדט פאר די גאס. עס איז דא איין קליפ וואס דזשעיקאבסאן איז מסביר אז ס'איז געווען א איד וואס האט אויסגעהערט זיין דרשה, איז ער צוגעגאנגען נאך די דרשה,

פון צו קוקן אויף פארנאגרעפי אויף מיעסע בילדער, פרעגט ער זיי וויאזוי הייסט זי, בקיצור האט אים איינער געזאגט דעם נאמען, און דער נאמען איז זי איז די טאכטער פון דעם איד וואס ער קומט צו און ער זאגט אז דו רעדסט נישט גענוג איידל אין פראנט פון מיידלעך, ענד ליטל דאז דיס טאטע נאו אבאוט היז אוין דאוטער. אז איך בין פארזינקען אין דעם שמוץ, אבער דער שולד איז דער ראביי דזשעיקאבסען. אבער ער האט אים גארנישט געזאגט, אזוי זאגט ער אליינס, איך האב גארנישט געזאגט פארן טאטן. עס זעט זיך אויס אז אויף יעדן גנב ברענט דאס היטל אז אפילו ער ווייסט נישט. נאר איך וויל דיר עפעס מסביר זיין, טריי נישט צו לערנען מענטשן וואס זענען קלוגער און עלטער און מער האבן מער ערפארונג ווי דו אין א זאך. נאם געטעמער אז איך זאג. אז ער איז נישט קיין סאקמערע קאקמערע, ער איז א וויזשניצער, זאג איך, אה, דאן פארשטיי איך, ווילסטו דאך אננעמען פארן כבוד וואס איך רעד צאם אויף דעם אלטן באק, אויף דעם מארעמארישן גנב, ס'איז געזעסן יעצט אין שפיטאל פאר צעליגע טויזענטער דאלער, פון וועם קומט דאס געלט? פון ארעמע מענטשן. יעצט, ביי אונז, איז מען זעכציג מינוס בעלאו, סטייטש, א בילדינג הייבט מען אן צו בויען אויף גראונד לעוועל, אויף די גאס, און מען גייט אראפ א פלאר צוויי דריי, ביי אונז האט מען אזוי ווייניג געוויסט. איך קען צעליגע מיידלעך וואס זענען געווארן פרעגנענט. אמאל האט מען יא געקענט זיך איינהאלטן אמאל נישט, מען האט געמאכט אן אבארשן, מען האט נישט געמאכט, מען האט פארקויפט די קינדערלעך, מען איז ברוגז אז דער אין די כנסת איז געווען איינער פון די אגודה, א חבר הכנסת וואס ימח שמו ער האט פארקויפט די קינדערלעך, נעבעך ער איז געווען א שותף אינאיינעם מיט דעם בן גוריון. געגנבעט קינדער דא ספרדישע פרענקען, מען האט זיי פארקויפט איבער די גאנצע וועלט, כ'האב געזען פיקטשערס אין סאוט אמעריקע ווייסע עלטערן האבן שווארצע ברוינע קינדער, אנבעליוועבל, דאס איז דער פרוש! פרוש! און יעצט זיין זון טוט די זעלבע, ער פארקויפט די חיילים, די מיידלעך, איז וואס איך וויל מיט דעם ארויסברענגען איז אז. מען האט דא געטון כל דבר אסור מיט קינדער, מען האט געמאכט קינדער, ס'איז געווען קינדער וואס מען האט זיי פארקויפט, כ'האב ענק פארציילט, איך בין אליין געזעסן אמאל אין מיימאנידיס, א בעלזער חסיד, ער האט געהאט א בעבי, כ'מיין די טאכטער זיינע, און ס'איז שוין געווען פון סאוט אמעריקע גרייט איינער איבערצונעמען און באצאלן אלע קאסטן, ער האט נישט גערעדט מיט קיינעם עפעס א וואך צייט, עניוועי שי געיוו בערט, סוף איז געווען שי העלט די בעיבי ווייל אזוי מוז מען טוהן מען געבט די מאמען צו האלטן די בעיבי על פי חכמת הרפואה טוהט מען אזוי און שי סעד נאו וועי איך געב עס נישט אויף האט די טאטע געזאגט קענסט נישט היים קומען צו מיר אין שטוב מיט א בעיבי איך מיין ביסט א מיידל זאגט זי איך דארף נישט דיין שטוב איך וועל גיין עני פלעיס און זי האט עס נישט אויפגעגעבן און דאס איז דא פארגעגאנגען די גאנצע צייט מען האט גארנישט געלערנט די מיידל לערן די מיידל אז זי האט א לאך און אז א זכר קריכט אריין דארט מיט זיין אבר מיט זיין פיפיק און ער שפריצט אריין זאמען, ביסטו עלול צו ווערן שוואנגער, וואס גייסטו נאכדעם טון? נעמטס עס צו אויסלערנען הייסט עס אויסלערנען הלכות נידה וואס האט נישט איינגעהאלטן בהמות וואס איר זענט איז במילא מיין קלייענטעל, איך קען נישט רעדן ווי מיסטער YY Jacobson ווייל אז איך וועל רעדן אזוי ווי ער, וועלן זיי צוויי זאכן נישט פארשטיין.

כ'רעד די עפטער מעטס, די עפעקטס נאכדעם וואס דו גייסט האבן. ווי וועסטו באהאלטן א שאנדע. דיין מאן ווען דו וועסט חתונה האבן וועט דיין מאן זעהן אז דער וומ דער בויך איז דיר אויסגעסטרעטשט און פרעגן וואס איז דאס? וועסט אים איינרעדן אבער דו ביסט געגאנגען אויף א דייעט, וואס? וועסט אים איינרעדן ביסט געווען גראב און ביסט געגאנגען אויף א דייעט, האסט געמאכט א סליוו, הא? בהמה וואס דו ביסט. ער וועט גראד זעהן אז דו האסט געהאט א קינד, און וואס געשעהט אז דו וועסט דארפן האבן א קייזער שניט, וועסט דאך האבן ממש א א שניט, דאס איז וואס איך טריי ענק מסביר צו זיין, אונז מוז מען רעדן זייער אפן, ווייל אונז לעב מיר אזוי באשיידן, און מען וואוינט זייער צאמגעשטופט איינער מיטן צווייטן, קען האבן זעקס קינדער און האבן צוויי בעדרומס, די עלטערן זאלן האבן איינס און די אנדערע קינדער זאלן זיך שערן, יעצט איז אויך געווען ביינאכט איז איינער געגאנגען צו די שוועסטערס צימער, נאר זיין טאטע זעהט זיך אויס האט אלעס אויסגעלערנט. און זי האט זיך באקלאגט, ס'איז דא יעצט א קעיס, זי האט באקלאגט אז די ברודער איז אריינגעקראכן אין איר בעט און איז אריינגעקראכן אין איר לאך, נישט דעם ערשטע נאכט, ס'האט געדוירט אביסל צייט, ביז צו א געוויסע פונקט האט ער אנגעהויבן מיט איר ארומצופידלען, און דעיס וויל אונזער עולם נאכנישט דערהערן, וועגן דעם האבן מיר אונז א סיריעס פראבלעם, דער עולם וויל עס נאכנישט דערהערן, און מען רופט עס נאך ניבול פה, און איך זאל רעדן וויפיל וויי וויי דזשעיקאבסאן, ווען איך רעד וויפיל וויי וויי דזשעיקאבסאן דארף איך נישט רעדן, ס'גענוג אז ער רעדט, צו אונזער עולם מוז מען קעיטערן ברחל בתך הקטנה. זאלסט וויסן, דאס טאר מען נישט, און דאס מעג מען, און דאס מעג מען נאר נאך די חתונה, און דאס טאר מען נישט אפילו נאך די חתונה. יעדע זאך מוז מען ארויסרעדן, און מען דארף מסביר זיין פאר א מיידעלע אז דו האסט א קליין לעכעלע דארט, איינס ווי דו גייסט קטנים, און איינס ווי דו גייסט גדולים, און דארט טאר קיינער נישט, דאס איז דיין פרייוועט מקום קדוש, קיינער טאר דארט נישט צורירן, און קיינער טאר דארט נישט קוקן. און אויב די גרעפיק רעדן, האסטו א פראבלעם מיט דעם, וויל איך דיר עפעס זאגן, איך האב דיך אין דר'ערד, דו ביסט נישט קיין בעל מחנך קען זיין ביסט דער גבאי פון א באבע חנוך אבער די מחנך ביסטו נישט. איך מיין אז ער איז סתם א לץ, ער האט גארנישט צו טון מיט דזשעיקאבסאן, ער האט אויך געוואלט אריינלייגן א חכמה'לע, צו דעם נעמט ער זיך דאך אן פאר ר' מאטעלע. און חוץ פון דעם ווייסטו נישט און דו ביסט נישט קלאר אונזערע פראבלעמען, ממילא אז דו ביסט נישט קלאר קענסטו דיך נישט מישן, ווייל אז דו נעמסט דיך מישן אין זאכן וואס דו האסט נישט קיין ידיעה מאכסטו א גרויסן חרטה, און אפילו די רעדן גרעפיק. איז אזא גרויסע היט געווען אז ווייסט איך בין דאך נישט די קלוגסטע מענטש נאר טרייט אויס אפשר זענט עטץ גערעכט אפשר רעד איך צו גרעפיק און אפשר מאכט דאס אז די חברה זאלן טוהן זינד קען קיינמאל נישט וויסן איך ווייס דען ווער ס'איז גערעכט ווייסט דען א מענטש ווער ס'איז גערעכט כ'ווייס אבער איין זאך אז איך בין מוז זיין אז איך בין גערעכט וועגן הונדערטער מעשות שהיו מענטשן זאגן מיר ס'האט מיר קיינער נישט געזאגט אז מ'טאר דאס נישט טוהן כ'פלעג גיין אין מקווה מ'האט זיך ענדזשויעט איז געקומען א עלטערע חזיר האט אונז אויסגעריבן זיך אריינגעשטופט אין אונזער תחת. און זיי פלעגן זיך שטופן זייער גרויסע מחילה אריין אין אונזער קליינעם פיפיק אויכעט, און מ'האמיר זיך זייער גוט געפילט, איט פעלט גוט, ס'איז סעקס, ס'א מחיה, נאר וואס איז געשען? עז טיים ווענט אן איז די מח געווארן סקרוד אפ, און מ'האט נישט געקענט מער נעמען, ווי מ'זאגט, די פעין, און למעשה זעמער מעסד אפ פאר לייף, אונז זעמער אויף מעדיקעישן, מ'זעמער אויף טערעפי, איז במילא ווייס איך קלאר דעט די אנלי וועי טו ריטש

זיי נישט מוזן וויסן, זיי האלטן מיט, זאגן מיר הרב נחום איר האט מציל געווען כלל ישראל, נישט ווייל איר האט אפגעשטעלט די זנות, די עדיוקעישן, ווער וואלט זיך ביי אונז געטרויט אזוי צו רעדן, היינט איז שוין דא אסאך וואס רעדן, היינט רעדט יואלי ראטה אויך אזוי, ער זאגט אז א בחור אין די ישיבה, אן אנדערע בחור כאפט אים אן און רייבט אים אויס דעם ברית קודש, ווען האט איינער אזוי גערעדט? וויי וויי דזשעיקאבסן האט אמאל נישט גערעדט אזוי ווי ער רעדט היינט, אין פאבליק זיכער נישט, און ער האט אנערקענט אז מען מוז אזוי רעדן אנדערש וועט עס נישט ארבעטן. און די זעלבע היינט, יעדער רעדט מער אויף, יואלי ראטה האט זיך געטרויט אזוי צו רעדן, עס איז נישט דא קיין נחום ראזנבערג, כ'האב אמאל געזאגט פארן קלויזנבורגער רב איר קענט עפענען א שטעט ארץ ישראל, זאגט ער חבלי לידה האב איך שוין געליטן, איך האב שוין געליטן חבלי לידה פאר יעדן, יעדער קען היינט רעדן וואס ער וויל, דא קיינער וואס ער קען היינט נישט רעדן, איך האב אזוי באגראבן די חברה, קלאר איז דאך געווען אין משמרת הפיפי, היינט וויל ער זיין אינוואלווד וועגן די חיילים מיט די חיילות, דער עולם וויל אים נישט הערן, מענטשן קומען מיר זאגן, קלאר איז אינוואלווד. וויל איך נישט הערן די. יעדער ווייסט ס'געווען געלט מענטשן, גנבים, שקצים, רויבערס, זיי האבן גארנישט געטון פאר סאסייעטי, איז במילא, פארשטייסט, ס'האט זיך געטוישט די צייט און מ'מוז רעדן אזוי ווי איך רעד. און אז דו האסט א פראבלעם מיט דעם, דאן כאפסטו נאכנישט וואס דא גייט פאר. כ'האב דיר שוין פארציילט, איך וועל עס נאכאמאל פארציילן, ס'איז געווען א איד, איז אריינגעקומען צום סאטמאר רב, ער וויל א הסכמה אויף א ספר. א גענפער, ער האט פארענטפערט אלע רבי עקיבא אייגערס אין שס, אז די גרויסע קשיות וואס ער פרעגט, אונז ווייסט מען דאך, ווער ס'לערנט תורה ווייסט ווער ר' עקיבא אייגער געווען, און ווען דער רבי עקיבא אייגער האט געזאגט וצריך עיון איז עס זייער א שווערע קשיא, און טאמער האט ער געזאגט וצריך עיון גדול איז עס אזא קשיא, ממש אנבעליבעל. ער האט געזאגט ער האט פארענטפערט אלע רבי עקיבא אייגער'ס וצריך עיון, פרעגט דער רבי און וואס איז מיט די וצריך עיון גדול, זאגט ער רבי דארט האב איך אויך אלע פארענטפערט, אחוץ דריי וואס דארטן איז טאקע א אמת'ע שווערע קשיא.

נישט געוויסט וואס ס'גייט פאר, אדער ס'איז געווען אן אדער ריזען פארוואס נישט, איך ווייס נישט, איך ווייס אז די ליובאוויטשער מיידלעך גייען, איך פאר אסאך אויף קראון הייטס, איך האב דארט משפחה, און איך גיי דארט אריין, ס'איז דא דארטן אסאך סטארס, ס'איז דא דארטן די אייזקרים סטאר, אנדערע, איך גיי כסדר דארט אריין, אבער נישט ווייל איך דארף אן אייזקרים, איך קוק צו די נישט צניעות, איך האב אנגעדרייט, מיט צוויי דריי יאר צוריק ווען איך בין דא געווען אין ארץ ישראל האב איך אנגעדרייט ראביי אשכנזי, זיין טאטע האט מיך גוט געקענט, כ'האב געבויעט א מקווה אין קרית רמון ירושלים, כ'האב אים גערופן ער זאל קומען קוקן צו איך בוי גוט חבד כדי ס'זאל האבן א הכשר פאר אויף חבד, און למעשה איז ער זייער צופרידן געווען פון מיך, איז ער מיר געווארן א גוטער ידיד, דער זון זיינער, ווי כ'האב אנגעדרייט אז מ'זאל טון וועגן הכשר, וועגן צניעות, זאגט ער מיר ער האט אזאלכע מכות געכאפט אז ער קען נישט ווייטער אנהאלטן, זאג איך, ביסט א משוגענער, וועסט אין דיין לעבן נישט קענען טון אזא גוטע זאך פאר אידישקייט ווי דאס. כאפט מכות, זאג איך אים, איך האב אויך געכאפט מכות, כ'האב דיר צו זאגן נייעס, אונזערע גרעסטע נביאים האבן געכאפט מכות, כאטש זיי זענען געקומען מיט א מעסעדזש פונעם אייבערשטן, עניוועי, ער ברויך נאך א גרויסן תיקון וויאזוי די מיידלעך גייען אנגעטון, נעווערדעלעס, זיי ווייסן וואס א וועדזשיינע איז, און וואס סימען איז, זאמען, און זיי ווייסן וואס א פיפיק איז, זיי ווייסן די אלע זאכן, און אזויפיל ווייסן זיי אז מ'זאל נישט אריינלאזן יעדן דארט אין דעם לאך, ס'קען זיין זיי. טוהן ס'וועט זי אנכאפן דער יצר הרע דער בחור'ל צו צורעדן אבער דאס איז נישט ווייל זי ווייסט נישט ביי אונז ווייסט נישט דאס מיידל וואס דו טוסט אפילו מיט איר א זיבן יעריג מיידל איז אהיים געקומען מאמי ער האט אריין געלייגט שטעקענעס אין מיין אחור נישט שטעקענעס ער געלייגט זיין פיפיק און די זאכן דארף מען אנהייבן צו לערנען ווייל אין די גאס איז עס אזא חרבן און אז אונז עמיר נישט לערנען וועט זיין נאך ארגער דעטס אלל. יעצט איך האב געזאגט פאר די הנהלות איך האנדל דאך מיט זיי ס'האבן דאך אלע מורא פון מיר ווען איך קאל זיי אפ קומען זיי אזוי שנעל צום טעלעפאן אז עטס האטס נישט קיין השגה. זיי ווייסן ווען איך קאל איז עס א קאל, איך טריי זיי נישט צו קאלן, כ'האב נישט מיט זיי גארנישט, אבער כ'וויל ענק פארציילן א מעשה, די מעשה איז אזוי, איך האב זיי אנגעקאלט און כ'האב זיי געזאגט, זיי טענה'ן דו רעדסט מיר נבלות און דו מאכסט קאליע, די יוגנט, די שמוגנט, יא, ס'הייסט אז ברוך מרדכי האט ארום געפעצלט מיט טויזענטער קינדער האט ער נישט קאליע געמאכט די יוגנט, איך מאך קאליע, אקעי, סא ליסן, סאטמארער פאלשן דרך דער קען מען דאך, און ברוך השם אז דער אייבישטער האט עס אומגעברענגט, ער האט גענומען א היטלער זיי אפגע'שחט'ן אלע, נאר צופיל איבערגעלאזט. שלעכט האט ער איבער געלאזט אבער ס'איז נישט קיין חילוק דאס איז נישט וואס איך וויל ארויס ברענגען חברה מיר האבן געהאלטן אין איין מסביר זיין טאר מען נישט דו ברענגסט אונטער אידישקייט למשל דער עי ווי בעיבי שטיינס טאטע האט געזאגט א דרשה איבער רמ מ כ'האב עס געקענט הערן כ'זוך עס כ'טרעף עס שוין נישט דארט א דריי פערטל שעה מסביר געווען פאר די יונגלעך גרעסטער חורבן דער גרעסטער עוון נעגף לבית ישראל איז נחום ראזענבערג א מנובלישע האב ש פארטיג נאו פראבלעם. זעט אויס אז דאס האט אראפגעברענגט די עבי בעיבי פון וועג אויך. עניוועי, דאס זאג איך פאר די אלע מחנכים, איך בין אייביג אפן פאר א דיעל, אבער נישט פאר געלט, געלט איז ביי מיר געפגר'ט, איך האב מער געלט וויפיל איך דארף האבן אויסצולעבן מיין גאנץ לעבן, ווען דער אייבערשטער וועט מיר געבן נאך פערציג יאר פון היינט, וואס איך ווייס נישט צו ער וועט מיר געבן, איך בין שוין היינט אלט סיקסטי סעווען, און אויף צו זיצן קראנק אין א שפיטאל דאס הייסט נישט. געלעבט. געווען איינער, יענקי מיללער'ס מאמע האט געבעטן דעם אייבערשטן יעדע וואך ביים לעכט צינדן אז זי זאל אזוי לאנג לעבן ביז זי דארף אנקומען צו א מענטש, אז זי דארף אנקומען צו א מענטש זאל זי שטארבן. איינמאל האט זי זיך נישט גוט געפילט האט זי אנגעהויבן צו שרייען פאר איר מאן, ברענג מיר וואסער, וואסער! זי איז געשטארבן. און דאס בעט איך אויך דעם אייבערשטן, נישט ביי לעכט צינדן ווייל איך צינד נישט קיין לעכט, אבער איך בעט דאס דעם אייבערשטן, רבונו של עולם ווי איידער זיצן אין א שפיטאל אז מ'דארף אנקומען צו יענעם וויל איך גארנישט. יעקב אבינו זאגט פארן אייבערשטן ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש. אה, אזא בטלן איז יעקב אבינו געווען חלילה? דאס אלעס וואס דו ברויכסט, לחם לאכול, אביסל ברויט צו עסן, אביסל קליידער אנצוטון, זאגן די ספרים ניין. ער האט געבעטן, איך וויל האבן לחם, ברויט, לאכול, איך זאל עס קענען אליין עסן, איך זאל נישט זיין אין א נוירסינג הוים, ובגד און א קלייד ללבוש איך זאל עס קענען אליין אנטון, איך זאל נישט דארפן אנקומען צו די קינדער און צו קיינעם, דאס איז לחם לאכול ובגד ללבוש. איז דאס זעלבע, דאס איז די גרעסטע ברכה וואס א מענטש קען האבן, ווי לאנג ער איז געזונט איז גוט, נאכדעם ברויך ער עס נישט, אבער ווי לאנג דער אייבערשטער וועט וועלן געבן געזונטן יארן, זאל ער געבן געזונטערהייט, אבער איין מינוט מען דארף אנקומען צו יענעם איז עס גארנישט ווערט מער, א מענטש דארף דורך גיין תיקונים מיט אנדערע זאכן, יעצט איך בין גרייט פאר א דיעל נאר נישט פאר געלט, איך האב זיי געזאגט איך וויל הערן ווי די מלמדים לערנען מיט די קינדער וואס דאס איז א פופיק מיט א פינעס מיט א קלעטערעס מיט א לאך, אוואדע נישט אזוי גרעפיק, אוואדע ווענדט זיך לויט די עידזש, און איינמאל אז ס'עט זיך אנהייבן און מ'עט רעדן דערפון ס'עט זיין א מדובר, זיין קיין בושה, מ'עט נישט שרייען מנוול, און אז א מיידעלע וועט זאגן מאמי קוק איך הייב אן צו בלוטן, וואס איז דאס איך גיי שטארבן? איך קען א מיידל וואס האט געכאפט א נערוון בראך פון דעם, זי האט געמיינט זי גייט שטארבן, זי האט נישט געהאט צו וועם צו רעדן, איינמאל אז מ'וועט האבן פראפעשענעלס, קען זיין נישט יעדע מאמע איז מסוגל צו דעם, הייסט א פראפעשענעל, א פראפעשענעל, און א סייקאלעדזשיסט אדער א סייקייטריסט וועט דיך עס אויסלערנען, אוואדע א יונגל פאר א יונגל און א מיידל פאר א מיידל, און מ'עט אים זאגן וואס דאס איז זאמען, און די זרע לבטלה און חייב מיתה, עט מען אים מסביר זיין דאס איז נאר ווען די נעמסט די הענט און די רייבסט, דיר ארויף און אראפ ס'זאל ארויס קומען די זאמען און די טראכסט און טראכסט נאך שמוציגע זאכן. טאמער אבער זיצטו און די לערנסט און די טראכסט פון ערליכקייט און ס'ווערט דיר א קישוי אבר און די סטרעטשסט דיך אויס און די טראכסט נישט קיין שלעכטע זאכן און קיין שמוציגע זאכן איז וואס ס'געשעט איטס נאט יור פאולט. געלערנט אין וויזשניץ ס'געווען א בחור ס'געהאט א וועט דריעם הייסט עס ס'געהאט קרי ביינאכט. שטייט אויף אינדערפרי האט מיר מסביר געווען ער גייט זיך נעמען דאס לעבן ער קען נישט אזוי לעבן ער האט פוגם געווען, זאג איך אים תנאים און אמוראים האבן אויך געזען קערי, זאגט ער דו שייגעץ דו אפיקורס וואס דו רעדסט אזוי, זאג איך איין מינוט ברענג א גמרא איך וועל דיר ווייזן, יענע מטרוניתא איז ר' יהושע דאכט זיך מיר איז געגאנגען וויזיטן איז ארויסגעקומען איז געלאפן אין מקווה געפרעגט די תלמידים וואס האט עטץ מיר חושד געווען חושד געווען אז מחמת טלטול הדרך האט דער רבי געזען ביינאכט קערי, נו אויב אזא תנא און אמורא דאס איז נאטירליך, אז מחמת טלטול הדרך זעהט ער קערי, נו וואס האסטו געוואלט? דו זאלסט זיין סופערמען? איז דא אין די הקדמה פונעם עמדן סידור ברענגט ער דארטן אז איינער האט זיך אויפגעוועקט אינמיטן די נאכט און האט געפילט ווי סקומט שוין ארויס די זרע האט ער עס צוריקגעשטופט האט ער גענומען דעם אבר פון אונטן פון דארט ווי סאיז דא די חדר הזרע און האט עס צוריקגעשטופט עס האט אים אנגערירט די מח און ער איז געשטארבן ברענגט דער עמדן אין זיין סידור סאו אבוויעסלי ווי העוו טו ליוו וויט א נארמאל לייף סטייל און מען דארף וויסן די הלכות דער הייליגער ריזשינער האט זיך געבעטן ביים רב צו גיין אין ריזשין אז ער זאל אים טוהן א טובה זאל אים מתיר זיין צו עסן יום כיפור, דעמאלטס איז ער געווארן יום כיפור זייער דיהיידרעיטעד, יענער האט בשום אופן נישט געוואלט, ער האט געזאגט ס'איז נישט סכנת נפשות, לסוף איז ער אוועק ג' חשוון צו ווען. איט דאזענט ווארק לייק דעט, די תורה איז אויך געמאכט וחי בהם ולא שימות בהם, אדער אזוי ווי די ראשונים זאגן מוטב שיחלל שבת אחת ולא יחלל הרבה שבתות. די שטארבן האסטו נישט קיין שום שבת, די אלע זאכן דארף מען לערנען מיט די קינדער, ווייל זיי לאזן זיך נאך צו אלע צו די חסידישע ספרים און צום ראשית חכמה, און דארט שטייט אז טאמער קומט ארויס א טיפה זרע גייט מען פייגערן, פייגער נישט, זארג דיך נישט נאך אסאך טיפה זרע פארלירן פאר דאס פייגערן, ראשית חכמה אליינס ברענגט, אין שער הקדושה פרק ט ו, י ד, ערגעץ דארט, ס'נישט דא א מענטש בדורינו וואס ער איז נישט פארכאפט געווארן אין זרע לבטלה, דאס זאגט די ר ראשית חכמה בימיו, דאס איז א מעשה איך ווייס נישט וויפיל הונדערט יאר צוריק, און מ'איז נאך געגאנגען אנגעטון צניעות'דיג, געווען דארטן אין צפת איז געווען תקנות אז איינער האט געוואוינט מיט די פרוי אונטן אין תחת אין אחור וואס דאס הייסט שלא כדרכו, הגם על פי שלחן ערוך מעג מען, באקראי מעג מען זיכער און אפילו עס קומט ארויס זרע לבטלה איז אויך דא שיטות אין די ראשונים, האט מען מנדה געווען און ארויסגעווארפן פון די שטאט, אזוי ברענגט ער דער ראשית חכמה. ס'מוז ממש זיין די שטאט צפת א הייליגע שטאט געווען, און ס'איז געווען מענטשן, ער זאגט ס'איז נישט דא איינער אין אונזער דור וואס האט נישט געהאט קיין זרע לבטלה, נאך א מזל דער אייבערשטער מאכט ס'זאל זיך ריפלענישן, אויב נישט האט קיינער קיין קינדער נישט געהאט, אזוי עס ריפלענישט זיך ברוך השם, עניוועי, איז וויל איך נאר דאס מסביר זיין, איך זאג אייביג פאר די רבנים, איך בין מסכים מיט ענק צו מאכן א דיעל, איך וויל הערן וואס די מלמדים לערנען מיט די קינדער, פארשטייסט, סא דאס איז עס, רבותי, איך מאך מיט ענק א דיעל. איך וויל זען יעדער מלמד וואס ער לערנט, יעצט איז דא אסאך מלמדים וואס נישט מסוגל צו לערנען, מיר געזאגט א מלמד ליסטען הייסט מיר דאס לערנען גיי איך ענדערש ארבעטן, איך קען נישט, בין נישט מסוגל, און איך פארשטיי אים, איך פארשטיי אים, נאר וואס דארף מען נעמען א מלמד זאל קומען אריין אין די תלמוד תורה איין מאל א חודש צו צוויי מאל א חודש, מ'וועט מאכן דעמאלטס א דזשענערל אסעמבלי פון די כיתות, נישט למשל ס'איז דא זיבן כיתה א' צו זיבן כיתה ז' צו זיבן כיתה ד', ניין נישט אלע חלילה. ווייל דעמאלטס אין דורשין בעריות דעמאלטס ווערט עס א סעקס מאוומענט. ניין ניין ניין ניין. די כיתה דרייסיג קינדערלעך, די מלמד זאל וויסן וואס צו רעדן, כ'האב יעצט ארויפגעלייגט פון צוויי פרויען וואס האבן גערעדט וויאזוי מען דערקענט אויף א קינד אלעס, איר ווייסט איך ד זיי לאזן מיך נישט שלאפן א גאנצע נאכט, איר ווייסט פארוואס? ווייל מענטשן קאלן אפ שכוח ר' נחום כ'האב קיינמאל נישט געוויסט, כ'האב קיינמאל נישט געוויסט דאס, כ'האב נישט געוויסט וויאזוי מען קען באקוקן, כ'האב נישט געוויסט, כ'האב נישט געוויסט, און זיי כאפן נישט. און זיי קאלן מיך אפ דארטן אין ניו יארק טיים, איך האלט אינמיטן שלאפן, איך שלאף דא, דאס איז, איך מיין איך בין גערוקט מיט ענק פונקט מיט זיבן שעה אהער. נאר וואס, איך זאג קיינעם נישט קיין פסק, ווייסט פארוואס? איך דאנק דעם אייבערשטן זיי קאלן, שטעל דיך פאר איך בין אין חרם, ווען נישט דאס וואס זיי קאלן האב איך דאך נישט מיט וועם צו רעדן, וואלט איך חלילה משוגע געווארן פאר ליידיגקייט, זיי קאלן אפ, זיי געבן מיר א קאמפלימענט האב איך הנאה, די זעלבע וויל איך זאגן דא אויכעט, מאכן אן אסעמבלי און איינער וועט עס מסביר זיין אפי' דאקטערעט און אפי' סייקאלעדזשי, אזוי ווי די צוויי פרויען וואס זיי האבן עס מסביר געווען, סאו ביוטיפול, איך זאג אייך באמת, קאמפלימענטס זענען נישט אומזינסט, איטס ווארט עוורי פעני. זיי האבן זייער א שיינעם דזשאב געמאכט, און ס'איז דא מענער אויכעט, כ'האב גראדע יעצט, איך בין דא אין ארץ ישראל, האב איך געטראפען פון דריי און פופציג יאר איז געקומען דער שטאובער, דער סייקאלעדזשיסט איז דא געקומען, ער טרעפט מיך אין מאה שערים, ניין אין גאולה, און ער זאגט מיר ער איז דא די פירסט טיים, זאג איך אים ליסען כ'האב מורא, אז דו ביסט דא די ערשטע מאל, האב איך פאר דיר מורא, זאגט ער פארוואס, זאג איך ווייל אונז זעמער דאמאלס נאכנישט געווען קיין פוטערברויט, און היינט איז דאך ארץ ישראל אזא מלכות ווי אמעריקע, קענסט האבן וואס דו ווילסט, מילא האב איך אים געזאגט ענדזשוי יור סטעי, דאס הייסט, איך זאג אים אייביג ווען איך טרעף זיי, די פיר שטאובער ברידער, אזעלכע זיסע קינדערלעך די אלע, איך בין געווען זייער מלמד אמאל זומער אין דאקטער לאקערס אין לאקערס, איך האב געהאט צוויי קעמפס, און איך האב זיי אויסגעלערנט קאמפעסעס, מען איז אריין אין וואלד, און די פרויען האבן מורא געהאט, פיר פינעף שעה אונז זעמיר פארלוירן איך האב שוין געוואלט רופן די פאליס כ'האב געזאגט די פרויען זעסט צווישן די צוויי ביימער גיי איך ארויסקומען איך וועל זיי אויסלערנען וויאזוי מען קוקט א קאמפעס זאג איך פאר אלע יא חיים משה'ס קינדער געווען ענקער מלמד איבער צוויי חדשים ניין וואכן זאג איך כ'וויל דיך פרעגן עפעס אונז זעמיר געגאנגען אין וואלד שפאצירן אלעס כ'האב ענק ברוך השם נישט מאלעסטעט זאגן זיי ניין.

סטאר אויף די רבי ח וואס דער בעקער געגאנג זיך שניי סארס. דאן ער איז גערעכט, קען זיין איך בין נישט גערעכט, עניוועי דעס וויל איך דיר זאגן און איך זאג ענק נאכאמאל איך בין אופן פאר א דיעל, עטס מוזט נישט מאכן מיט מיר, איך בין אין חרם, איך האב ענק אין דער ערד פונקט ווי עטס האטס מיך אין דער ערד, עטס זאלטס מאכן זיכער אז ס'געשעהט וועל איך איבערגעבן פאר די גאווערמענט אז אה מ'האט זיך געבויגן און מ'לערנט דברים ווייל טאמער נישט געב איך ווייטער איבער אז ס'איז צרות, האמיר יעצט אויכעט א מיידל וואס מ'האט זי גערעיפט וואס.

ביסט א וויזשניצער גראדע? כ'העל דיך פרעגן א שאלה, ווען ר' מאטעלע זאל וועלן שטופן פאר דיין זון אין די מחילה, וואלסטו אים געלאזט צו נישט? דעטס אלל איי וואנט טו נאו. ניין. און וואר? פארוואס? ווייל דאס א מין נבלות. און וואר? פיין. ווען שרול זיין זון וועט וועלן שטופן, און ער וועט מסתם שטופן אין אסאך בחורים און אין יונגלעך אין פופיק זיין פופיק אין תחת אריין, און ער'ט טאטשן אפאר פרויען בהוידיו אויף יא, וועסטו עס צולאזן? ניין, ווייל דאס טאר מען נישט. יעצט, אויב דו לאזט נישט דיין זון הערן מיין האטליין, ווייל ס'איז מורא'דיג גרעפיק און דו האלטסט אז ס'טויג נישט, און וועגן דעם קומט אויס אז אנדערע קינדער זענען פוגע דיין זון, ווייל דו נעמסט דיך אן פאר'ן כבוד פון רעבן וואס איך רעד צוזאם אפן, איז עס פונקט ווי דו וואלסט ווען געזאגט, ווען דער רבי זאל שטופן מיין זון אין תחת אריין, דעם רעבנ'ס פיפיק, וואלסטו אויך גארנישט געזאגט ווייל ס'איז דער רבי, און דאס ביסטו מודה אז דאס איז ראנג. איז לאמיך דיר זאגן, פיר נישט מיט מיר א פאליטיק ווייל איך האב צוטון מיט ר' מאטעלע, איך האב צוטון מיט אים ווייל ער האט געהאט א פסל'ע מקווה און איך האב אים געווארנט און געגאנגען, דער גראבע פאס האט זיך אויפגעשטעלט פון זיין פלאץ און א גבאי, האט מיך אנגעכאפט ביי ביידע הענט און ארויסגעשטופט בעקווארדס פון די טיר, פארוואס? וואס האב איך געטון שלעכט? ווייל איך האב אים געזאגט דו האסט א פראבלעם מיט די מקווה? ער האט מיך גענומען צו מאכן זיינע מקווה'ס, און דאס איז די מעסעדזש וואס איך געב פאר אלע חסידים, אלע רעבישע.

גילוי עריות איז ער זיכער מסוגל. א לעכטיגן א פרייליכן שבת און א פרייליכן חנוכה.